אונז האבן שוין אזויפיל מאל ארום גערעדט אז דוד המלך האט א עקסטריעמלי פעינפול לייף, עני יונגערמאן וואס ליגט אין בעט און טראכט אז ער איז אין עקסטריעם סטרעס און איז גאוינג טרו סאמטינג וואס ממש ער קען זיך נישט שלאפן ביינאכט, ער האט טו טעיק סליפינג פילס פון די אמאונט אוו פעין דעט הי'ז אין, זאל געדענקן אז שלמה המלך האט דאס אויך מיטגעמאכט און מיט דעם האט ער געזינגען הללוקה.

איינע פון די פעינפול זאכן וואס א טאטע קען מיטמאכן ר' מתות, איז די אייגענע קינד זאל ארויסנעמען חס ושלום א מעסער צום טאטן and here my dear ר' ראובן דוד המלך סאפערד דעט טו הי העד א סאן אבשלום and אבשלום וואס אפסעט דעט היז פאדער וואס ליווינג סאו לאנג אבשלום האט געוואלט באקומען די מלכות איז אבשלום ארויסגעגאנגען מיט א מלחמה קעגן זיין טאטע. אבשלום מענעדזשד טו קאנווינס סאם אוו היז פאדערס קלאוסעסט פרענדס און אדווייזערס טו גאו וויט הים אגעינסט היז פאדער, און דוד המלך לויפט אוועק. אונז אלע ווייסן אז איינע פון די ערשטע קאפיטלעך אין תהילים הייבט זיך אן מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו. ער מענעדזשט צו קאמפאוז א פרק אין תהילים בשעת ער אנטלויפט פון אבשלום. און דעמאלס ווען ער איז אנטלאפן פון אבשלום איז געווען א חשוב'ער מענטש האט געהייסן שמעון בן גרא און ער האט נאכגעשריגן דוד המלך. איך האב עס שוין אמאל געזאגט, איך האב געהערט אמאל פון א איד, ער האט געדאווענט אין א בית מדרש דא אין בארא פארק, עס האט דארט געדאווענט נאך א איד, איך וויל נישט דערציילן די מעשה, איך האב עס געהערט פון ר' אהרן בארנשטיין, האט דארט געדאווענט א איד, איז צוגעגאנגען א איד צו איינער פון די מענטשן, בית מדרש און געזאגט אז ס'דא א צעטל פון בית דין אז דו טארסט נישט אריינקומען אין בית מדרש, נו, דו טארסט טאקע נישט אריינקומען, סאו יו העסט טו ליוו. דער איד האט אויסגעטון די טלית און תפילין ענד הי וואלקד אוט פרום שול. א בית דין האט ארויסגעלייגט א כתב סירוב אויף אים ער טאר נישט אריינקומען, טאר טאקע נישט אריינקומען. נאך דער מענטש איז ארויס פון בית מדרש איז דער איד וואס האט אים ארויסגעווארפן צוגעגאנגען צו זיין סידור, און עס געגעבן א זעץ צוגעמאכט. איז צוגעגאנגען רבי אהרן צום איד, ער האט אים געזאגט, אויף דעם וואס דו האסט ארויסגעשיקט די איד פון בית מדרש, האסט דאך געווען ציית לדינא, אויף דעם האסט דאך געטון כהלכה, אבער אויף דעם וואס נאכדעם וואס ער איז ארויסגעגאנגען ביסטו אויפגערעגטערהייט צוגעגאנגען צו זיין סידור און האסט עס געגעבן א זעץ צוגעמאכט, ווער האט דיך געגעבן א רעכט אויף דעם? סאמטיימס איטס די לאסט טינג דעט. איז דא דעט קען בי ווארס דען עווריטינג טאגעדער, דוד המלך אנטלויפט שוין, זיין זון לויפט אים נאך, ער מאכט מיט געפערליך, קומט שמעי בן גרא אויפן זייט און ער גיבט נאך א זעץ, ער גיבט א שעלט, אויף דעם זאגט א פסוק והנה עמך שמעי בן גרא בן הימיני פראם שבט בנימין מבחורים, והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחניים ווען איך בין אנטלאפן צו די שטאט מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בהשם איך האב אים דעמאלטס געזאגט לאמור איך האב אים דעמאלטס געזאגט אם אמיתך בחרב.

בדם שאול. די נקודת הדבר איז, דוד המלך זאגט דא עפעס טיפער, קוק אריין אין רשי, כי איש חכם אתה, תן לבך, גיב יור הארט, למצוא לו עוון מוות בשביל דבר אחר, וזהו וידעת את אשר תעשה לו. דוד המלך זאגט, דו קענסט נישט הרג'נען שמעי בן גרא אויף דעם וואס ער האט מיך געשאלטן, דאס איז שוין דא א דיעל, סאו יו העוו טו בי עיבל טו. קלאק אים אין אן סאמטינג עלס. דאס איז א זאך דעט גאווערמענטס אפטען דו, איף דעי קענט ארעסט יו ביקאוז אוו עי, דעי וויל פיינד יו פאר בי. יא. און דאס קען נאר אמעריקע טוהן. דאס קען נאר אמעריקע טוהן. אנבעליוועבל. זייער א שארפע שפראך. והורדת את שיבתו בדם שאול. איי וואנט הים טו גאו אינטו היז גרעיוו וויט בלאד, וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד, והימים אשר מלך דוד על ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים, ערשט איז ער געווען מלך לאקעלי אין חברון פאר זיבן יאר, ובירושלים, שפעטער אויף גאנץ כלל ישראל מלך שלושים ושלוש שנים, נאך טערטי טרי יערס, טערטי טרי פלאס סעווען איז פארטי. ושלמה ישב על כסא דוד אביו, ותכון מלכותו מאוד, חזל דרש'נען פון דעם אז שלמה המלך האט נישט נאר געוועלטיגט אויף די מענטשן, נאר אויך אויף די עליונים. וואס איז געשען ווייטער? ויבוא אדוניהו בן חגית אל בת שבע אם שלמה, אדוניהו בן חגית איז שלמה'ס עלטערע ברודער, יו רימעמבער? ר' מאטעס, יו רימעמבער ר' יצחק פראם די ווערי ביגינינג אז אדוניהו בן חגית איז אנהעפי מיט שלמה המלך ווייל ער האט געהאלטן אז נאך דוד המלך איז אוועק הי דיזערווד איט. ער גייט נישט צו שלמה ער גייט צו שלמה המלך'ס מאמע אם שלמה ותאמר השלום בואך זי גריסט אים שיין ויאמר און ער זאגט שלום. ויאמר דבר לי אליך, כ'האב עפעס כ'וויל דורכשמועסן מיט דיך, ותאמר האט שלמה המלך'ס מאמע געזאגט דבר, געדענק דאס איז שלמה'ס מאמע, ס'איז נישט אדוניהו'ס מאמע, אדוניהו קומט פון א צווייטע ווייב חגית. ויאמר את ידעת כי לי היתה המלוכה, זאגט ער צום מאמע, דו ווייסט, איי העד איט, איים די אולדעסט סאן לעפט, ועלי כל שמו כל ישראל פניהם למלוך. ותסב המלוכה ותהי לאחי, כי השם היתה זאת, איך בין מסכים, איך האב דערקלערט דארטן די מלכות, די עולם איז מיך נאכגעלאפן, אבער נתן הנביא איז געקומען בשם השם, און די מלכות איז געווארן צוגענומען פון מיך, און מען האט אים געגעבן צו מיין יונגערע ברודער. ועתה שאלה אחת אנכי שואל מאיתך, ס'דא איין זאך איך וויל האבן, איין זאך איך וויל האבן, אל תשיבי את פני, שיק מיר נישט צוריק ליידיג, ותאמר אליו דבר. ויאמר האט ער געזאגט, אמרי נא לשלמה המלך, גיי זאג שלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, ער וועט נישט זאגן ניין צו זיין מאמע, וואס וויל איך האבן, ויתן לי את אבישג השונמית לאשה, מיין טאטע האט חתונה געהאט די לעצטע מיט אבישג השונמית, נישט ממש חתונה געהאט, נישט גענומען ווייל ער האט נישט געטארט ווייל ער האט שוין געהאט אכצן פרויען, אבער אבישג איז געווען די לעצטע קווין וואס איז אריינגעקומען אין די פעלעס, איך וויל חתונה האבן מיט אבישג השונמית, אזוי האט געבעטן אדוניהו פון בת שבע זאל בעטן פון שלמה. ותאמר בת שבע טוב אנכי אדבר עליך אל המלך, אז דו ווילסט דאס האבן, וועל איך בעטן שלמה זאל אוועקגעבן אבישג. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו, איז אריינגעקומען בת שבע צו איר זון שלמה, ויקום המלך לקראתה, דער מלך שטייט אויף, וישתחו לה, וישב על כסאו, וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו, ער איז דאך געווען א מענטש. האט אוועק געשטעלט נאך א בענקל פאר די מאמע, שלמה זיצט און די מאמע זיצט, ותאמר שאלה קטנה אנכי שואלת מאיתך, זאגט זי צו איר זון, איך בעט פון דיר א קליינע טובה, אל תשב את פני, שיק מיר נישט צוריק ליידיג, ויאמר לה המלך שאלי אמי כי לא אשיב את פנייך, ותאמר יתן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאשה, איך וויל זאלסט אוועק געבן אבישג השונמית. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? פארוואס ווילסטו עס האבן? ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני, ולו ולאביתר ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה. ער זאגט דא א מורא'דיגע זאך. על פי טבע וואלט צדקיהו געדארפט זיין מלך, וואלט אביתר געדארפט זיין כהן גדול, און יואב וואלט געדארפט זיין דזשענעראל. אביתר וואלט געדארפט זיין כהן גדול, יואב וואלט געדארפט זיין דזשענעראל. דער אייבערשטער האט עס מיך געגעבן.

און ביי דיפאלט וועט ער האבן נאכאמאל די אימעדזש אז ער איז די מלך, און איינמאל ער האט די אימעדזש אז ער איז די מלך הי וואנטס טו סעט אפ א סעקאנד אטעמפט טו געט די מלכות. שלמה, אפטיקס מיענס א לאט אין פאליטיקס, האסט עס? אפטיקס איז עווריטינג. ער זאגט עס זייער שטארק רבי ראובן, ס'איז אמת. אפטיקס איז עווריטינג אין פאליטיקס. און ממילא האט שלמה המלך געכאפט דא אז די.

ער וויל די מלכות. וישבע המלך שלמה בהשם לאמור כה יעשה לי אלקים וכה יוסיף כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה איי ווארנד הים איך האב געווארענט אדוניהו דעט דאנט אטעמפט א קו ועתה חי השם אשר הכינני ויושיבני על כסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דיבר כי היום יומת אדוניהו וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ער האט ארויסגעשיקט בניהו בן יהוידע ויפגע בו. ענד הי היט הים וימת און ער איז געשטארבן, סאו שלמה המלך'ס אולדער בראדער איז נאו אוט אוו די וועי, וויטש אף קאורס נאו שלמה המלך דזשאסט קאנטיניוס בעק טו דיעל וויט די לאסט ריקוועסטס דעט היז פאדער האט גיווען הים, די לאסט ריקוועסט דעט היז פאדער העד גיווען הים שלמה העז טו טורן טו דאוז ריקוועסטס, טענק יו סאו מאטש.